ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נומבער פֿופֿציק מיט טוביה חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס וואס מאכסטו?
והשאלה נשאלת בשם השואל, אז דו חיים האסט זייער קלאר מסביר געווען בעבר אין א פריערדיגע אזא שמועס די חילוק צווישן די, נישט די חילוק, וואס דאס איז די עס ענד פי פֿינף הונדערט, און יענער וויל וויסן, ער בעט דיך אויב ביסט מסכים מסביר צו זיין די חילוק צווישן די. וואס איז די חילוק? סתם, וואס איז דאס די דאו דזשאונס און וואס איז דאס די נעסדעק? דאס זענען נאך צוויי באזס ווערטער, צוויי שליסל ווערטער ווערן אפט דערמאנט בשייכות מיט די סטאק מארקעט און מיט אינוועסטן. איז וואס איז טייטש נעסדעק קודם? אקעי סא סא בעסיקלי פאר אונז גיי מיר אריין דארט לאמיר לאמיר לאמיר עקספלעינען א מינוט די קוועשן לאמיר עקספלעינען וואס איז וואס מ'וויל פארשטיין וואס וויל מען דא וויסן און אלעס וואס אונז רעד מיר דא איז ווערט אנגערופן אינדעקסעס, אינדעקסעס מיינט בעסיקלי אנדערע מינע וועגן וויאזוי ס'ווערט אנגערופן זאכן פאר בענטשמארקס, אקעי וואס דאס מיינט איז, לאמיך עס טרייען צו לייגן אין פלעין אידיש, אקעי, ס'איז ווען דו קוקסט אויף א געוויסע קאמפעני וויאזוי ס'גייט, אקעי, איז דא געוויסע בענטשמארקס וויאזוי דו קוקסט, קענסט קוקן וויפיל סעילס מאכן זיי, קענסט קוקן וויפיל פראפיט מאכן זיי, קענסט קוקן מיליאן זאכן. ווען דו ווילסט קוקן די עקאנעמי אין דזשענערל וויאזוי ס'גייט איז קענסטו נישט נעמען, לאמיר נעמען למשל לאמיר זאגן די פלאץ איז האצעפלאץ, אין האצעפלאץ איז דא טויזנט קאמפאניס און איינער פרעגט דיך לאמיך הערן וויאזוי גייט די עקאנעמי אין האצעפלאץ? אקעי איז קענסטו אנהייבן צו אויסרעכענען אלע טויזנט קאמפאניס פון דארט אבער ס'איז דא דארטן קאמפאניס וואס זענען בכלל נישט ווערט צו מענטשענען די נאמען, דו רעדסט פון עפעס א קאמפאני וואס פארקויפט שערלעך אין די גאס, כ'מיין ס'איז נישט נישט פון דעם רעדט מען ווען מ'קוקט אויף די עקאנעמי. איז נעמסטו די גרויסע חברה און און די געסט א קוק אויף די גרויסע צען צוואנציג חברה וויאזוי זיי זענען אן עווערידזש וויאזוי זאכן גייען און לויטדעם קענסטו קענסטו טשעקן די פולס פון די עקאנאמי פון האצעפלאץ אקעי. קול מבשר, נר מצוה. איך האב נישט געוואלט דא געבן קיין נעמען אבער ער. זאג א דוגמא פון גרויסע סוקסעספול קאמפאניס.
אוודאי, קול מבשר, פנחס גלויבער און קאמפאני, יא, בקיצור די גאנצע די גאנצע ליסט. יא, שוין, ווייטער. דאס איז וויאזוי דו מעסט אפ די עקאנעמי. יעצט איז דא אסאך מינע וועגן צו מעזשערן. קענסט קוקן אויף די עס ענד פי פֿינף הונדערט, קענסט קוקן אויף די נעסדעק, קענסט קוקן אויף די דאו, קענסט קוקן אויף די ראסל, קענסט קוקן אויף די אלע זאכן. יעצט קען מען יעצט אריינגיין אין די דיטעילס וואס קוקט איינס ווערסעס די אנדערע. רוב מאל אויב זאכן גייען מורא'דיג גוט גייט אלעס גיין מורא'דיג גוט, און אויב אלע זאכן גייען מורא'דיג נישט גוט גייט אלעס גיין מורא'דיג נישט גוט, אבער ס'האט אנדערע מינע ריזאלטס און אנדערע מינע וועגן פון מעזשערן איינס פונעם צווייטן, דאס איז אויך צו מעזשערן, און אויסער דעם קען אויך א מענטש אינוועסטן אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, קענסטו אויך אינוועסטן אין די נעסדעק. זייער גוט, סאו קומט אויס די נעסדעק צווישן צוויי נעסדעק און דאו דזשאונס, יא, דאס זענען צוויי וועגן פון מעסטן די פולס פון די עקאנאמי פון א פלאץ, דאס איז איין זאך, און נאך א זאך איך קען אויך אינוועסטן אין דעם.
וויאזוי אינוועסט איך אין א מעסטער?
אה, וויאזוי אינוועסט איך אין א מעסטער, ווייל אויב די מעסטער מעסט אפ די הונדערט גרויסע קאמפאניס, און איך קען אריינלייגן געלט אין א פאנד וואס אינוועסט אין די אלע הונדערט קאמפאניס, האב איך אטאמאטיש אינוועסטעט אין זיי. אהא, סאו די מעסטער וואס מעסט לאמיר זאגן ווי די. לאמיר זאגן ס'דא א פאנד, און די פאנד אינוועסט אין די הונדערט קאמפאניס, און איך קויף שעירס פון די פאנד.
סאו די פאנד, די מעסטער איז אויך א פאנד.

אקעי, אגב דאס איז אין גוט געלט נומבער זעקס און דרײַסיק, יא? סאו דאס איז די עס ענד פי פייוו הונדערט? יא, סאו דאס ווען דו האסט דאס, ס'האט אסאך סעקטארס, אסאך מינע קאמפעניס דא, טעקנאלעדזשי קאמפעניס, העלט קעיר קאמפעניס, פיינענס קאמפעניס, קאנסומער גודס קאמפעניס, ס'האט אלע מינע קאמפעניס, באט בעסיקלי די די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפעניס פון די יו עס סטאק עקסטשעינדזשעס איז לייק. א מורא'דיגע אינדיקעישן וויאזוי די עקאנעמי איז. יא. דו רעדסט דא פון די גרעסטע חברה. אהה. סאו דאס איז די עס ענד פי פייוו הונדערט. יא. סאו אז דו ווילסט עס אנקוקן קענסטו עס אנקוקן אז ס'איז מער מער די סטעיבל גרויסע לייבן אין די עקאנעמי. די נעסדעק איז א אנדערע מינע אינדעקס. דאס איז מער אויף די זאכן וואס זענען געליסטעט אויף די נעסדעק סטאק מארקעט. סאו די עס ענד פי פייוו הונדערט איז מער די ריזיגע קאמפאניס, לארדזש קעפ קאמפאניס ווערט עס אנגערופן, אבער זיי זענען געליסטעט אויף די נעסדעק עקסטשעינדזש, סאו די רוב פון די זענען טעקנאלעדזשי קאמפאניס, ס'איז דא למשל עפל, מייקראסאפט, עמעזאן, גוגל, די זענען אלע טעקנאלעדזשי.
בעצם קענען אויך זיין גרויסע סטעיבל קאמפאניס א שטייגער ווי די קאמפאניס ווי זייערע קאזינס זענען אויף די עס ענד פי פייוו הונדערט,

סאו דו קוקסט אויף די אלע זאכן ווייסט קאן עדיסאן די אלע די זאכן זענען זענען הונדערט און פיפטי טאוזענט פאונד גארילעס כ'מיין דו רעדסט דא פון ריזיגע ריזיגע דזשייענטס וואס זיי רירן זיך נישט א טעקנאלעדזשי קאמפאני דו נעמסט א קאמפאני ווי עפל דו נעמסט א קאמפאני ווי מייקראסאפט זענען מורא'דיג אין די גראוט זיי וואקסן נאך זיי וואקסן און וואקסן און וואקסן און מ'קען טרעפן יעדן טאג נייע איידיעס וואס מ'גייט טון דא רעדט מען פון עי איי דא רעדט מען פון אייביג איז מען ביזי מיט נאך און נאך און נאך גראוט אפערטוניטיס, פון איין זייט קען אויך זיין אסאך מער ריסקי, ווייל נעם א קאמפעני ווי ווי גוגל, וואס טוסטו אויב מארגן קומט ארויס א צווייטע וואס רופט זיך שמוגל, וואס ער טוט אלע זאכן וואס גוגל טוט נאר אביסל בעסער.
דאס איז א גוטע נאמען, ס'איז טרעידמארקן, יא.
יא, קיצור, איך וויל נישט רעדן צו אסאך פון דעם, אבער ער טוט אסאך בעסער ווי גוגל, און גוגל ווערט אויס. ס'איז נישט אזוי ווי דו האסט א סערוויס ווי ווי עי טי ענד טי האט טעלעפאן טאוערס מיט מיט מיט זאכן מיט אינפראסטרוקטשער מיט א גאנצע געשעפט.
יא, ס'איז בעסיקלי איידיעס, ס'איז סאפטוועיר מיט קנעפלעך אויף באטענס מיט קאמפיוטערס, ס'איז ס'איז ס'איז זאכן וואס דו קענסט מארגן ארויפקומען מיט א זאך וואס ס'פאקט יעדן איינעם איין און קיינער וועט נישט וועלן אפילו.

סאו די בעטעריס קען אים געבן, מען קען צולייגן נאך א בעטערי, כ'ווייס געבן נאך א עלעקטערישע שטויס, און א וואו און ער פליעט ארויף, אדער קען מען אים שארט סירקוטן און און ער פאלט אראפ.
יא, זיי האבן אסאך מוד סווינגס. אסאך מוד סווינגס, אקעי. זיי ליידן אויף בייפאולער אסאך מאל. יו און נעבעך, אקעי. סאו דאס איז די נעסדעק.
סאו די נעקסטע חלק אין די שאלה, וואס איז די דאו דזשאונס? וואס איז די דאו דזשאונס?
איז ווערי סימפל, ווערי סימפל, סאו די דאו דזשאונס איז בעסיקלי די דרײַסיק גרעסטע קאמפאניס וואס ס'ווערט געטשוזט דורך די וואל סטריט דזשורנאל, וואס איז איינס פון די פיינענשעל נוספעיפערס וואס זאגט אסאך זאכן אויף די מארקעט, סאו די דאו דזשאונס בעסיקלי איז די זענען די דרײַסיק גרעסטע קאמפאניס וואס ס'ווערט געמענטשענט אין די וואל סטריט דזשורנאל, און ס'גייט לויט די גרויסקייט פון די קאמפאני, ווי גרעסער די קאמפאני איז אלץ מער. וועיט לייגט עס ארויף אויף די אינדעקס וואס מ'זאל זיך מיט דעם רעכענען אסאך מער, און נאכדעם בלייבט אונז איבער נאך איין אינדעקס וואס מ'האט נישט געמענטשענט וואס ער האט נישט געמענטשענט אין די שאלה, וואס דאס דא קומט אריין צו ער האט עס נישט געמענטשענט ווייל ער האט פשוט נישט געכאפט אז ס'איז דא נאך איינס, אדער. אדער אדער פשוט ווייל יענעם יענץ אינטערעסירט אים נישט, ס'איז די שאלה וואס אונז דארף מיר יעצט טון ווייל אפשר איז דא איינער פון די צוהערערס וואס זיי ווילן יא וויסן דעם פערטן זאך אויך. לאמיר גיין לחומרא, כ'מיין, איך ווייס נישט א חומרא אדער א קולא, לאמיר יא זאגן. אקעי.

קלענערע קאמפעניס אקעי, ס'איז נישט די ריזיגע ריזיגע דזשייענטס וואס אונז האבן גערעדט אין די עס ענד פי מיט די נעסדעק מיט די דאו, דאס איז מער די קלענערע קאמפעניס.
איך וואלט געזאגט אזוי איז עס משמע אז ער נעמט מער קאמפעניס וואס זענען בהכרח קלענער, סא אז זיי טראגן ווייניגער געוויכט אין די עקאנעמי יעדער איינער פון זיי, אבער נעמט א גרעסערן סכום, איינער נעמט דרײַסיק איינער נעמט פֿינף הונדערט נעמט ער צוויי טויזענט, פֿינף הונדערט שטארקע, דרײַסיק נאך שטערקערע, צוויי טויזענט פשוטי עם, דורכשניטליכע מענטשן. דורכשניטליכע קאמפאניס, יא? יא, יא. אקעי, סאו וואס זאגסטו חיים, וואס וואלסטו מציע געווען פאר א מענטש אין וועלכע פון די ETF הייסט עס? פון די פאנדס?
יא, דו קענסט אינוועסטן אין א ETF וואס אינוועסט אין די אלע אינדעקסעס.
Wow, דאס ווערט ממש א גג על גג, סאו נאכאמאל, ס'איז דא מעסטערס וואס מעסטן די עקאנעמי, יעדער פון די מעסטער האט א פאנד ויקרא שמו בסוד כל עמים ETF, איך קען אינוועסטן אין די ETF, און די ETF אינוועסטן אסאך קאמפאניס,

SPY איז די ETF סימבאל.
SPY. SPY. יא. און און און און אזוי ווייסטו אז דו האסט אינוועסטעט אין די פינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די די יו עס סטאק עקסטשעינדזש. אקעי. יעצט אויב דו ווילסט אויך האבן אפערטוניטי, אבער דו ווילסט נאך אלץ זיין אין גרויסע פעסטע קאמפאניס, גיי צו די נעסדעק. וואס דארטן איז די סימבאל QQQ. יא.
אקעי? יעצט, מוזט נישט זאגן. אדער אדער, קענסט זאגן איינס מיט אלף מיט בית, קענסט לייגן א חלק געלט דא און א חלק געלט דארט, אזוי ווייסטו אז דו האסט פון איין זייט מער סטעביליטי, און פון די אנדערע זייט האסטו מער אפערטוניטי אויף די חלק וואס דו האסט אינוועסטעט אין די נעסדעק. אקעי, און אז דו ווילסט גיין נאך סופער סעיף, כ'מיין, כ'האב נישט ליב צו נוצן די ווארט סעיף עכט, נאך מער גרויסע חברה ווי דו ווילסט זיין, גיי צו די דאו. דארטן איז די סימבאל DIA, אסאך רופן עס מער מיט אזא מינע שארטקאט די דיימאנדס. נו. סאו האסטו אינוועסטעט אין די דאו.
אקעי. און וואס טוט זיך מיט די לעצטע זאך וואס דו האסט געזאגט די ראסל טו טאוזענט מיין איך האט עס געהייסן? הייסט עס? יא, דו ווילסט גיין צו די ראסל איז דא א סימבאל וואס הייסט IWM.
IWM? יא. סאו, בקיצור, דו קענסט דיך מאכן אליין א א דייווערסיפייד פארטפאליאו, א צושפרייטע פארטפאליאו, נעמסט דיך דיינע פאר טויזענט דאלער,

אן דעם דו זאלסט דארפן יעדע מינוט גיין טשעקן וואס טוט זיך מיט יעדע זאך, איין מאל א וואך געב א טשעק אויף קול מבשר יעדע זאך, און איין מאל דו ביסט קלאר, קענסטו צוריק גיין צו דיין גמרא.
Wow, מורא'דיג, זייער קלאר און זייער רייך. א גרויסן שכוח חיים, די פאון נאמבער צו לאזן שאלות פאר חיים עקשטיין ביי טעקסט איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זיראו טרי סעווען, און די אימעיל אדרעס איז עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם. א גרויסן שכוח חיים!
מיי פלעזשור, הצלחה וברכה!